איך באשליס דאס צו טון איצט, איצט שפעט אין דער נאכט. איך נעם אים אן פאר די האנט און איך פרעג, וואס טוט זיך מיט אייך, אליק? זאגט מיר דעם אמת. אליק נעמט ארונטער די הענט פון זיינע אויגן, קוקט מיך אן ווי איך וואלט אים אויפגעוועקט פון א שווערן חלום. וואס פאר אן אמת ווילט איר זאל איך אייך זאגן? פרעגט ער און לאזט די אויגן ארונטער צוריק. איך זעה דאך די גאנצע צייט אז איר זענט אין זייער א געדריקטן געמיט, איך זעה אויך אז איר נעמט נישט קיין בוך אין האנט, איר ליינט נישט, חידוש'ט עס מיך, איך ווייס דאך אז איר זענט א מענטש מיט אינטערעס צום בוך. לעצטנס ליין איך טאקע נישט, איך קען זיך נישט קאנצענטרירן, איך בין זייער געדריקט, דאס איז אמת. רודין האט אייך גארנישט געזאגט וועגן מיר? ער האט גערעדט מיט מיר וועגן אייער געדריקטקייט, וואס איך אליין באמערק עס. ער האט אייך נישט געזאגט אז ער ווייס עפעס וועגן מיר? איך שפיר אז ער ווייס עפעס, אבער געזאגט האט ער מיר נישט. איך ווייס אויך אז ער איז באזארגט וועגן אייך, ער איז אייך א גוטער פריינד. יא, ער איז א גוטער פריינד, אבער א ווייטלעכער. אויב איר וועט נישט בייז ווערן, וועל איך אייך נאכאמאל פרעגן, וואס פארט איז מיט אייך? איך זע דאך קלאר אז איר שטיקט עפעס אין זיך. אליק מאַכט צו די אויגן, ליגט אַ שווייגנדיקער היפּשע רגעס, דערנאָך טוט ער אַ זאָג עפּעס אַזוינס, וואָס עס דוכט זיך, אַז נישט ער, אליק, זאָגט עס, נאָר עימיצער אַן אַנדערער רעדט אַרויס פון אים. איך האָב דערמאָרדעט אַ מענטשן. כ'האָב דערוואַרט, אַז אליק וועט אויפדעקן עפּעס פון זיין לעבן און פון זיינע רעוואָלוציאָנערע מעשים, אָבער אויף אַזאַ זאָג האָב איך זיך נישט געריכט.

אביסל נישט ווי אלע. וואס מיינט אביסל? אליק נעמט ארונטער די הענט פון די אויגן און גיט א קוק אויף מיר מיט פחד. דער אמת איז אז אינגאנצן נישט ווי אלע. צי פארדעם זענט איר פארמשפט, פרעג איך? ניין, נישט פארדעם. ווען מען משפט מיר פאר דעם מארד וואלט מען מיר געגעבן טויטשטראף און ס'וואלט מיר געקומט. איר אליין זאגט אז ס'וואלט אייך געקומט? יא, אבער ארעסטירט האט מען מיך נישט אין שייכות מיט דעם מארד נאר אסאך שפעטער אין אן אנדער שטאט פאר אנפירן מיט אומלעגאלער דרוקעריי. מעג איך וויסן ווי אזוי עס איז געשעהן? איך האָב געאַרבעט אין אַ מעכאַנישער שוסטערײַ. פֿינף אַרבעטער זענען מיר געווען, דער באַלעבאָס, אַן עלטערער ייִד, גראָד נישט קיין שלעכטער מענטש, אָבער נאָכגעבן אונדז געוויסע פֿאָדערונגען וועגן העכערע שׂכירות האָט ער נישט געוואָלט, געטענהט, אַז ער קאָן עס נישט דערווײַזן. זענען מיר אַרויס אין אַ שטרײַק.

קומט טויט. איך האב גענומען אויף זיך דורכצופירן דעם באשלוס, און גלייך נאכדעם זאלן מיר ארויסלאזן א פראקלאמאציע און ווארענען אלע באלעבאטים פון צו קאאפערירן מיט דער פאליציי. אויף מארגן ביינאכט האב איך דעם באשלוס דורכגעפירט. איך האב אפגעהיט דעם באלעבאס אונזערן נישט ווייט פון זיין שטוב אין א זייטיגער גאס און אריינגעשאסן אין אים עטליכע קוילן. ווי אלט זענט איר געווען דעמאלט? נאך נישט קיין אכצן יאר. ווי אזוי האט זיך אייך איינגעגעבן נישט ארעסטירט צו ווערן פאר דעם מארד? הלוואי וואלט זיך עס מיר נישט איינגעגעבן. וואס מיינט איר? עליק זאגט מיר שטאמלענדיג, איך מיין, איך מיין שוין נישט. מיין שוין נאך מיין איצטיגן משפט האבן מיר חברים איבערגעגעבן אז דער באלעבאס איז געווען אומשולדיג אז דער מוסר איז גאר געווען דער ארבעטער וואס האט עדות געזאגט הייסט עס אז איר האט דערהרגעט אן אומשולדיגן מענטשן האב איך געזאגט מיט א שארפע באטאנונג נישט קענענדיג איינהאלטן אין זיך די שרעק וואס האט מיך ארום געכאפט איך האב געזעהן ווי דער אופן ווי איך האב עס ארויסגעזאגט האט טיף געטראפן אליק'ן, ער האט זיך א ווארף געטון מיט'ן פנים אראפ ווי אין א קאנוואלסיע. איך ווייס נישט צו ס'איז געווען נויטיג פון מיין זייט צו זאגן עס, איך האב אבער אנדערש נישט געקאנט. איך קוק זיך ארום אין אלע זייטן פונעם קאמער צו זעהן צו עמיצער הערט אונזער אונזער געשפרעך, קיינער האט נישט געהערט, אלע זענען שוין געשלאפן, איך לאז אליק'ן ליגן אזוי מיטן פנים אראפ עטליכע מינוט, דערנאך פרעג איך, עמיצער דא אחוץ מיר ווייסט וועגן דעם? רודין ווייסט וועגן דעם? רודין ווייסט נאר אביסל זאגט אליק, און קערט זיך ווידער צו מיר מיטן פנים, איך זעה אויף זיינע באקן טרערן, ער ווישט זיי אפילו נישט אפ, די טרערן פלייצן איבער זיי, יא. נאר אביסל ווייסט ער, כ'האב איינמאל גענומען דערציילן אים און נישט געקאנט פארענדיגן, איר זענט דער ערשטער וועמען איך דערצייל אלץ, אגב, איז מיר שוין קיין חילוק נישט פון מיינעטוועגן, מעג עס, מעגן עס אלע וויסן, אפילו די פאליציי. וואס רעדט איר? יא, איך מיין עס. זאל מען מיך אויפס ניי משפט'ן. איך פארשטיי אייער געמיט, זאג איך, אבער עליק לאזט נישט ענדיגן, רעדט ווי דורך היץ. איך זעה דאך אין אייך אליין שוין אן ענדערונג צו מיר. איך נעם אים אן פאר די האנט, פרוביר אים בארואיגן. צו וואס זאלט איר רעדן אזוינס וואס קען גארנישט אויפטון, אויסער צערייצן נאך מער די אייגענע פיין און מאנען אליין נאך א משפט אויף זיך? ביי וועמען? ביי די צארישע פאליציי? האט אוודאי נישט קיין זין.

דאס איז אמת, זאג איך, איך וויל אייך נישט וויי טאן מער ווי איר אליין טוט זיך וויי, איך בין נישט קיין אייער שטראפער, זייט עס יא, איך קען עס נישט זיין, און אויב יא, זאל זיך אייך דוכטן אז די ביטערע רייד וואס איר אליין רעדט וועגן זיך הערט איר פון מיר, זאל זיך עס אייך דוכטן. איר מאכט שפאס פון מיר? חלילה, עליק וואס רעדט איר? איר ווייסט וואס איך וויל אייך זאגן? לאמיר נישט רעדן איצט מער וועגן דעם, ס'איז שוין שפעט, די גאנצע טורמע שלאפט, פרובירט אויך איינשלאפן. שוין נעכט אז איך שלאף נישט, כ'זוך א כח אין זיך צו עפענען פאר עימיצן מיין אנגסט, איך, איר פארשטייט, ר' ברוך האט ער געהייסן, ווען איך בין צוגעקומען צו אים מיטן שפּײַער אין קעשענע האָט ער מיך דערקענט און פֿרײַנטלעך געזאָגט, אַ גוטן אָװנט, עליק! און װען איך האָב אױסגעשאָסן, איז ער אַ פֿאַל געטאָן צו דער ערד, האָט ער נאָך דערװיזן מיך אָנצוכאַפּן פֿאַר אַ פֿוס, אים אַרומגענומען מוראדיק פֿעסט און זײַן קאָפּ האָט זיך אָנגעשלאָגן אין מײַן קני. איך בין נישט אנטלאפן גלייך, דער קנאל פון רעוואלווער האט מיך אליין פארהאלטן אויף עטליכע רגעס, און אט די עטליכע רגעס נאכן קנאל האב איך ארויסגעריסן מיין פוס פון צווישן זיינע הענט און געזען ווי זיין קאפ איז צוגעפאלן צום שטיין. די נאכט איז געווען א גאנץ ליכטיגע, ווען איך האב זיך געלאזט אנטלויפן איז מיר נאך אלץ נאכגעלאפן זיין קול, א גוטן אוונט עליק, איר פארשטייט? איך האב דערהארגעט אן אומשולדיגן מענטשן, איצט חשבון איך איבער דעם גאנצן ענין טעראר, דעם גאנצן ענין. אבער ס'איז שוין שפעט. ס'איז שוין צו שפעט פאר'ן חשבון. דעם אומשולדיג דערמארדעטן קען איך נישט לעבעדיג מאכן, אפילו ווען איר וואלט געקאנט מיט עפעס טרייסטן מיך, וואס וואלט עס מיר איצט געהאלפן? איצט, איצט, איר פֿאַרשטײט, װאָס מער מיט אַ טאָג זינט דעמאָלט, אַלץ מער שפּיר איך דאָ דעם באַריר פֿון ר' ברוכס הענט, װי זײ קלאַמערן פֿעסט אַרום מײַן פֿוס און װי זײַן קאָפּ שלאָגט זיך אָפּ אין מײַן קני. איר פֿאַרשטײט, איך שפּיר דעם באַריר פֿון זײַנע הענט. איך הער עליקס װידוי־רײד און װײס נישט װאָס צו ענטפֿערן אים. וואס וועל איך וואס איך וועל נישט זאגן וועט עס זיין נישט ריכטיג געזאגט, און טאקע וואס קען איך אים זאגן? איך קוק אויף אים און טראכט, דער יונג איז פארצווייפלט, און ס'קומט מיר אין געדאנק, איבער דער קאטארגע גייט ארום טיפוס, טראכט איך, נישט נאר דער גוף קען פארכאפט ווערן פון א טיפוס, נאר עס קען אויך זיין נשמה טיפוס, הויכע נשמה היץ, און דער קריזיס מוז קומען, הענגען צווישן לעבן און טויט.

ער איז רואיגער פון מיר, כאטש ער האט דערהארגעט פיר אידן און איך איינעם. הערט אויף, איך מוז עס דאך אבער זאגן, איך מוז. מיר האבן אים אלע פיינט, מיר קענען אים נישט פארטראגן, ער איז אן אפענער נאקעטער מערדער, אבער מיט וואס בין איך העכער פון אים? מיט דעם וואס זיין מארד רופט זיך מארד און מיין מארד רופט זיך טעראר?

איז פֿיר טאַקע מער װי אײנעם? און פֿאַר װאָס באַסאַנאָװ אַ פּאָגראָמשטשיק און איך אַ טעראָריסט? איך דאַרף צופֿאַלן צו באַסאַנאָװן און בעטן ב בעטן בײַ אים מחילה פֿאַר מײַן פֿאַראַכטונג צו אים? ער, אַז ער האָט דערהרגעט האָט ער געהאַט ממש אַ פּערזענלעכע הנאה. ער האָט נאָכן דערמאָרדן די ייִדישע משפּחה אַרױסגענומען פֿון אױװן כאָטש דעם שבתדיקן קיגל און אױפֿגעגעסן און אױסגעטרונקען דערבײַ אַ גאַנצע פֿלאַש שבתדיקן בראָנפֿן, אזוי דערציילט ער, און איך, איך האב נאר געהערט א גוטן אוונט, עליק. איך הער דעם אויסגוס פון זיינע רייד, און ס'לויפט מיר דורך אין זיכרון אז כמעט אויף אזא אופן האט גערעדט דער אומגעזעענע ארעסטאנט מיט וועמען איך בין א צייט צוריק געלעגן אין פינסטערן שטיינערנעם קארצער. אנדערע געמיטער, אנדערע סיבות, אבער די זעלבע רעזולטאטן, דער זעלבער נשמה בראך וואס קומט פון אומברענגען מענטשליך לעבן. ס'איז מיר ווייטיגדיג ביז גאר וואס דער פארגלייך קומט אויף אין מיר, און ס'איז מיר א באזונדערער צער אויף עליקן צוליב אויפגעקומענעם פארגלייך. נעם איך נאכאמאל בעטן זיך ביי עליקן ער זאל מער נישט רעדן אין דער שפעטער שעה און זאל פון פרואוון איינשלאפן. ווי קאָן איך שלאָפֿן? פֿליסטערט ער מיט די לעצטע כּוחות, אַז געשמיסן געוואָרן איז גאָר רודין, נישט איך. אין דער אמתן, וואָלט מײַן לײַב גאָר געדאַרפֿט געקאַטעוועט ווערן. איר זענט געקאַטעוועט, עליק. איר אַליין קאַטעוועט זיך. איך בעט אײַך. בין איך אײַך נישט דערווידערנדיק? קוקט ער אויף מיר מיט געבעט-אויגן און זאָגט דעם אמת, בין איך נישט ווי באַסאַנאָוו? ניין, איר זענט נישט ווי באסאנאוו, אבער דעם דערמארדעטן קען איך דאך נישט לעבעדיג מאכן. אויף דעם ווייס איך נישט וואס צו זאגן, עליק. איך בין נישט עלטער פון אייך און נישט ערפארענער פון אייך, אבער איך וויל אייך העלפן. איך וויל טראכטן אז דורך גרויסער פיין פון חרטה און תשובה קומט מען צו א געוויסער אויסגלייכונג מיט דעם קעגן וועמען ס'איז באגאנגען געווארן דאס פארברעכן, דורך יסורים מאכט מען אפשר דורך דאס זעלבע? דאס זעלבע? ווי קען עס זיין? ער איז דאך דערמארדעט און איך נישט, איך ליג אט דא ליג און אטעם. אבער מיט אומברענגען זיך אליין וועט איר אוודאי דעם אומגעבראכטן נישט לעבעדיג מאכן, איר וועט נאר דערגרייכן איין זאך, פחדנות'דיג אנטרינען פון דער אחריות צו צאלן מיט אייגענע ליידן. און א פחדן זיין פאסט אייך אוודאי נישט, איך ווייס נישט צו זאג איך ריכטיג, איז בעט איך אייך, לאמיר פרובירן שלאפן, לאמיר גלייבן אז ס'איז דא א העכערע קראפט וואס הערט אונז און וואס וואכט איבער אונז. קאפיטל דרײַ און צוואַנציק איך צי זיך אויס אויף מיין געלעגער און בעט זיך ביי שטיינען אז ער זאל עס אויך טון, ער אבער זיצט און טענה'ט אייך איז גוט צו רעדן וועגן א העכערער קראפט, אייער געוויסן איז א ריינער, אויף וואס פאר א רעכט אבער האב איך צו האפן אויף א העכערער קראפט? אזוי זעלבסט פייניגן זיך מיט רייד קען מען מיסלעסן און וואכן אן אויפהער, קיין שיעור נישטא. עליק פאלגט מיך ענדליך,

איך און שטיין קוקן זיך איבער, אונזער חידוש איז אזוי גרויס אז דער גאנצער שמועס וואס איז נארוואס פארגעקומען צווישן אונז ביידן טרעט אפ ערגעץ אהונטער אונז, איך זאג צו יעדניצקין, מיר האבן געמיינט אז איר שלאפט, ניין, איך בין נישט געשלאפן, כ'האב געהערט די גאנצע צייט ווי איר רעדט צווישן זיך, כ'האב אייך נישט געוואלט שטערן, וועגן וואס איר האט גערעדט ווייס איך נישט, איך פארשטיי נישט אייער שפראך. איצט װאָלט איך װעלן אײַך עפּעס פֿאַרטרױען. מיר זענען אַװדאי גרײט צו הערן װאָס איר װילט זאָגן, אָבער ס'איז דאָך שױן זײער שפּעט, נאָך האַלבער נאַכט שױן. יאָ, אמת, זאָגט יעדניצקי כּמעט װי מיט אַ געבעט, װאָס פֿאַרחידושט אונדז נאָך מער, ס'איז טאַקע זײער שפּעט, אָבער איך מוז שױן זיך פֿאַרטרױען צו אײַך, אַן ענין, מיט װעלכן איך טראָג זיך אַרום די גאַנצע צײַט. אין טונקלקײט פֿונעם קאַמער האָבן זײַנע אױגן אַ פֿינקל געטאָן מיט אַ פֿײַערל, װאָס איך האָב שױן נישט אײן מאָל באַמערקט בײַ אים, אַ פֿײַערל, פֿון װעלכן עס האָט שטענדיק געװײעט מיט אומהײמלעכקײט. איצט איז די אומהײמלעכקײט פֿאַרביטן געװאָרן אױף אַ מאָדנער אומבאַהאָלפֿנקײט. ער האָט אַראָפּגעלאָזט די פֿיס פֿון געלעגער, און זײַנע קײטן האָבן אױפֿגעריסן די נאַכט-שטילקײט.

ווען כ'וועל ביי זיך אפמאכן אז די רגע איז געקומען אז איך קען אנהויבן, וועל איך עס אנהויבן. מען וועט מוזן מיך אוועקפירן אין א שפיטאל, און דערנאך אין אן אנשטאלט, פון דארט וועל איך לייכט קענען אנטלויפן. איך ווייס פון עטליכע פאלן אזוינע וואס האבן זיך איינגעגעבן. ווילט איר דאך וויסן פארוואס איך דערצייל עס אייך? יא, מיר פארשטייען טאקע נישט צוליב וואס איר דערציילט עס אונז. דער וואס מאכט אפ ביי זיך צו גיין אויף אזא געפערליכן זאך, טאר דאך נישט וועלן אז עימיצער זאל וויסן וועגן דעם. אוודאי טאר קיינער נישט וויסן, דער אדמיניסטראציע און די דאקטוירים וועל איך איבערצייגן אז איך

אן זיין רואיגקייט אז זי איז א שרעקליכע דאס איז אמת ווייל זי איז פארבינדן מיט אסאך נסיונות און יסורים אבער מיט וואס איז זי נישט קיין אנשטענדיגע און נישט קיין מאראלישע אויב מיין פלאן וועט זיך מיר איינגעבן וועט זיין אנשטענדיגער און מאראלישער ווי וואלגערן זיך דא און אוודאי אנשטענדיגער ווי זיין געשמיסן. איר זאלט נישט ווערן אין כעס אויף מיר, חבר יודניצקי, ווען איך וועל זאגן אז דער געדאנק אליין צו שפילן די ראל פון א גערירטן פון זינען איז שפילן זיך מיט פייער. איך ווער נישט אין כעס, ניין, איך האב דערווארט אז איר וועט עס זאגן. איר מעגט אפילו זאגן אז סימולירן משוגעת איז אליין שוין אן אקט פון אמת'ער משוגעת. איך האב אליין גענוג געטראכט וועגן דעם. עליק גיט צו.

אפגעזינדערטער, און איהר מיינט אז איך האב נישט קיין אינטערעס צו אייך, צו קיינעם, די גאנצע צייט האט איר א טעות וועגן מיר, איך בין די גאנצע צייט פארשלינגען מיט מיין געדאנק נאר ווי אזוי באקום איך צוריק מיין פרייהייט, איך מוז דורכברעכן אלע ווענט און אלע שלעסער, און כ'וועל דורכברעכן, אפילו ווען כ'זאל עס דארפן דורכברעכן מיט'ן קאפ. איך באשטיי אויף מיינס און טענה מיט אויפרעגונג. איך זאג נאכאמאל אז א פאליטישער, א רעוואלוציאנער טאר אזוינס נישט טון. א פאליטישער טאר עס נישט אפשר, אבער א רעוואלוציאנער יא, זאגט יודניצקי. ביי אייך זענען דא צוויי קאטעגאריעס, יא, נישט יעדער פאליטישער איז א רעוואלוציאנער, מילא וואס איינער פאלט אריין אין טורמע, אבער א רעוואלוציאנער און אן אמת'ער מעג און מוז טוהן אלץ ארויסצורייסן זיך פון דעם קבר, אויספירן זיינס, דאס איז דער ערשטער געבאט פון א רעוואלוציאנער, אפילו דורך א משוגעים הויז, יא, אויספירן און פריי ווערן. איר שטעלט צופיל אויף סתם ווילן, זאג איך, נישטא קיין אנדער כח אויף דער וועלט אויסער ווילן, מען דארף שטארק וועלן, אז מען וויל שטארק פירט מען אויס. כ'בין חושד אז איר האט זיך געלאזט צופיל באווירקט ווערן פון שאפענהויער'ס פילאזאפיע וועגן דער וועלט פון א ווילן און ווי א פארשטעלונג.

איר זענט נישט געוואוינט צו וואגן צו ריזיקירן, זאגט יעדניצקי און שטעלט אן אויף מיר זיינע שארפע אויגן, איר אלע האט מאראלישן מוט נאר שטיל צו ליידן, איר האט מוט נאר פאר געדולדיגער מארטירערשאפט, אבער איר האט נישט קיין מוט פאר אמת'ער ריזיקע, אנצוכאפן דעם גורל אליין פארן האלז, אזוי ווי מען כאפט אן פארן האלז א שלאנג. איר האט נישט קיין מוט צו ווארפן זיך מיטן קאפ אליין אין דער הארטער וואנט פון דער וועלט און דורכברעכן זי, צעברעכן זי. צעברעכן די וואנט אדער צעברעכן דעם קאפ? נו, איר ציטערט איבער אייער קאפ און איך נישט. איך וויל זיין א ריזיקאנט. איך וויל איינשטעלן. איך וויל עס. איך וועל עס דורכפירן. כ'וועל אין עטליכע חדשים ארום זיין אויף דער פריי. איר מאכט א טעות חבר יעדניצקי אויב איר מיינט אז אייך וועט זיך אזוי לאנג אזוי לייכט איינגעבן אפצונארן די אדמיניסטראציע און די קאטארגע דאקטוירים וואס וועלן אייך עקזאמינירן. איך ווייס אז ס'וועט נישט זיין לייכט. זיי וועלן אייך אנטוהן ספעציעלע יסורים. ביי אמת'ע משוגעים ווערן געוויסע טיילן פון לייב אטראפירט און זיי שפירן נישט קיין ווייטאג, וועלן די דאקטוירים אייך שטעכן דאס לייב ווען איר וועט זיך נישט ריכטן אויף דעם, זיי וועלן אייך שטעכן מיט נאדלען און מיט אנדערע אינסטרומענטן, איר וועט אזוי ארום דורכפאלן און נאך מער באשטראפט ווערן. איך ווייס וועגן דעם זאגט יעדניצקי, איך ריכט זיך אויף דעם. אבער כ'וועל אויסהאלטן, איך וועל אנווארפן אויף שטענדיג מיין גאנצן כח און פון ווילן כדי צו געווינען, זיי וועלן מוזן מיך אנערקענען פאר א בארעכטיגטן צו זיין אין א ספעציעלן אנשטאלט, און פון דארט בין איך איינס און צוויי אויף דער פריי. איך זאג, אז איר רעדט וועגן דעם מיט אזא זיכערקייט און אזוי דעטאלירט,

ווי אַן אמת'ער מענטש, גערירט אויפן זינען, ווילט איר זאָגן, כאַפּט אונטער יעדניצקי מיין געדאַנק, נו, ווידער אַ מאָל, אייך שטייט עס נישט אָן, אָבער אויב מיר שטייט אָן, דאַרף עס אויך אייך אָנשטיין. ניין, זאָג איך, ס'איז אַ סימן פון רעוואָלוציאָנערער און פון פּשוט מענטשלעכער דעגענעראַציע. איך מוז עס אייך אָפן זאָגן. יעדניצקי לאַכט זיך פונאַנדער,

שרייט אויס עליק, פון דעם אליין קען מען ארונטער פון זינען. ס'ווערט שטיל. יעדניצקי לייגט זיך אוועק ווי זיין שטייגער מיטן פנים אפגעקערט פון אונז. עליק ווינקט צו מיר מיטן פינגער אין זיין שטערן אז עפעס איז נישט אין ארדענונג מיט יעדניצקי'ס זינען. אויך מיך נעמט דורך אזא געדאנק. איך ליג און האב מורא אז צו יעדער מינוט קען עפעס אויסברעכן מצד יעדניצקי'ן. יעדניצקי זעצט זיך ווידער אויף און נעמט רעדן. איך בין אנהייב נאכט געווען איינגעשלאפן און ס'האט זיך מיר גע'חלומ'ט א מאדנער חלום. איך גיי אויף א שטריק איבער א מורא'דיג גרויסן תהום. אונטער מיר איז פינסטער און איבער מיר העל ליכטיג, איך גיי אויף דער שטריק און וויג זיך אט רעכטס אט לינקס, יעדע רגע קען איך פארלירן מיין גלייכגעוויכט און אראפפאלן, און אט בין איך שוין איבערן מיטן פונעם תהום. פלוצלינג גיט א זעץ א שטיק ליכטיגקייט איבער דער שטריק און זי צינדט זיך אן. זי נעמט פלאקערן און צינדט אויך מיך אן. די שטריק ווערט איינס צוויי איבערגעברענט און איך, א ברענענדיגער פאל ארונטער אינעם זינקען, זינקען אין דער אומענדליכער טיפעניש. זינקענדיג קום איך צו זיך פון דער ברענעניש, איך זינק אזוי לאנג ביז איך קלאפ זיך אפ אין א טויער. דער טויער עפנט זיך און איך קום אריין אין א רחבות'דיגן ליכטיגן אבער פוסטן זאל, איך זוך אינעם זאל א סימן פון זאכן, א סימן פון לעבן, און איך געפין נישט. ליידיג און ליידיג. א פרייד אבער כאפט מיך ארום פון דער ליכטיגקייט וואס איז ענליך צו דער ליכטיגקייט וואס איך האב געזען איבער זיך בשעת איך בין געגאנגען איבער דער שטריק. א פרייד און א פחד. איך לאז זיך וואנדערן איבערן זאל. מיטאַמאָל דערזע איך, אַ ייִנגל ליגט אויסגעצויגן איבערן ווײַס-בלענדנדיקן דיל, און דאָס ייִנגל זעט אויס אַקוראַט ווי איך האָב אויסגעזען בשעת איך בין געווען אַ ייִנגל. כ'פֿאַל צו צו אים, ערשט, ער באַוועגט זיך נישט, ער ליגט אַ פֿאַרגליווערטער. איך כאַפּ אים אַרויף אויף מײַנע אַקסלען און נעם זיך יאָגן מיט אים, זוך אַן אַרויסגאַנג פֿונעם זאַל און געפֿין נישט.

וואזשע מיינט עס? חבר יעדניצקי זאג איך מיט א פעסטקייט וואס איך ווייס אליין נישט ווי זי האט זיך גענומען צו מיר אין דער רגע, איך פארווער אייך צו טוען דאס וואס איר האט באשלאסן, איך זאג עס אייך אין נאמען פון די חברים שטיין און רודין. יא, יא, איר מעגט עס זאגן אויך אין אונזער נאמען, איז מסכים אן אויפגערידעטער עליק שטיין. וואס וועט איר טאן אויב איך וועל זיך נישט צוהערן צו אייך? איר וועט מיך מסר'ן? רעדט נישט קיין אומזין, אבער איך זאג אייך נאכאמאהל, מיר פארבאטן עס אייך. אונז גייען נאך אסאך קאשמארן, אבער פון אזא קאשמאר ווי אייערער מוזט איר זיך ראטעווען. איר ווילט פרייהייט? באפרייט זיך פון אייער קאשמאר, וועט איר האבן פרייהייט.

מוז איך אייך, מיינט איר, פאלגן? זאגט ער מיט א צעבראכענער שטימע, מוז איך? יא, בין איך באשטאנען, איר מוזט! אויב אייך שטייט באמת נישט אן אז מיר זאלן טראכטן וועגן אייך ווי וועגן איינעם וואס האט שוין פארלוירן אי זיין זינען אי זיין שטאלץ, איר מוזט! אונזער פארבאט איז שארפער פון מסר'ן, איר הערט? שארפער!

נישט געווען קלאר צו אויף טיפוס צו אויף עפעס אנדערש, און קראנק געווארן איז ער אין ווערקשטאט וואו ער האט געארבעט צוזאמען מיט קאלאדניקן, גלייך פון ווערקשטאט האט מען אים אוועקגענומען אין שפיטאל, קאלאדניק איז אריינגעקומען אין קאמער א צוטראגענער א צומישטער, האט זיך אוועקגעלייגט אויף זיין ארט און נישט ארויסגערעדט קיין ווארט מיט קיינעם, איך האב געזען אז ער בענקט נאך זיין חבר, נישט געקוקט וואס זיי האבן זיך אָפֿט אַרומגעקריגט צווישן זיך, און געאַרט האָט אים אויך, געוויס, וואָס איצט וועט ער מוזן זיך דערנענטערן צו באַסאַנאָפֿן. די צוויי וועלף וועלן מוזן שלום מאַכן צווישן זיך, כּדי נישט צו בלײַבן יעדער פֿאַר זיך אין איינזאַמקייט. מיר האָט וויי געטאָן, וואָס איך האָב אורקע נישט געזען ביים צוגענומען ווערן אין שפיטאל און נישט געזעגנט זיך מיט אים, האב איך געוואלט דורך קאלאדניקן דערגיין פרטים וועגן אורקע'ס קראנק ווערן, אבער קאלאדניק האט זיך נישט געלאזט רעדן, איך האב קוים קוים ארויסגעקריגן פון אים אז אורקע'ן איז פלוצלינג ביי דער ארבעט נישט גוט געווארן, ער האט גע'חלש'ט און מען האט אים גלייך געמוזט אוועקנעמען. אויפ'ן ערשטן מאמענט איז אויסגעקומען מאדנע צו זען ווי פון די פיר אנטקעגנדיגע קרימינעלע בעטלעך זענען צוויי בעטלעך געבליבן ליידיגע, און מיר, די פיר פאליטישע, ליגן נאך אלץ אויף אונזערע געלעגערס. די מאדנעקייט אבער האט נישט לאנג אנגעהאלטן, אין א פאר טעג ארום איז קראנק געווארן עליק שטיין. ס'איז שוין נישט געווען קיין ספק מער אז אונזער קליינע קאמער איז ריכטיג פארכאפט געווארן פונעם טיפוס עפידעמיע, און אז יעדער איינער פון אונז קען זיך ריכטן אַ ליאדע טאג אדער אַ ליאדע נאכט צו ווערן דער פערדער חולה, צו דער פינפטער, צו דער זעקסטער, און ווייטער און ווייטער. עליק שטיין האט זיך דערפילט קראנק אין מיטן נאכט, אבער ער האט מיך, דעם שכן זיינעם, נישט געוואלט וועקן, איז ער געלעגן און געראנגלט זיך מיט זיין געהעכערטער טעמפראטור ביזן טאג אריין. אַלע האבן זיך אויפגעהויבן אין פרימארגן פון די געלעגערס, און עליק נישט. נו, איך בין אין אמת'ער היץ, האט געזאגט עליק, איך בין ריכטיג אין דער ארבעט. איך לייג צו מיין האנט צו זיין שטערן, זיין שטערן ברענט ווי פייער. צו דער פרימארגן רעוויזיע קען ער זיך נישט אויפהייבן. דער קארידאר עלטסטער הייסט אים זיך גרייט מאכן צו גיין אין שפיטאל, אויב ס'איז פארהאן פלאץ דארטן. מיר דארפן באלד אוועק, יעדער צו זיין ארבעט. געזעגענען מיר זיך מיט עליק שטיינען. ראדין נעמט אים ארום, דריקט אים צו צו זיך. אויך יעדניצקי טוט עס. זינט אונזער נעכטיגן געשפרעך מיט יעדניצקין איז ער אביסל געענדערט געווארן, ער איז געווארן צוגעלאזענער, פריינטליכער, צו האט ער טאקע אויפגעגעבן זיין ווילדן סימולאציע פלאן איז מיר נישט קלאר געווען, מיר האבן מער וועגן דעם נישט גערעדט, האב איך אנגענומען זיין געענדערטע שטימונג לטובה. איך נעם אן עליקן פאר זיינע ביידע הענט, דריק זיי און מונטער אים, זייט נישט געפאלן ביי זיך עליק, איר וועט זיכער געזונט ווערן. איך בין נישט געפאלן ביי זיך זאגט עליק און זיינע טריקענע ליפן פיבערן. איך גלעט אים איבער זיין ברענענדיגן שטערן און שפיר ווי זיין היץ נעמט מיך דורך. ער קוקט אויף מיר מיט קינדישע אויגן און פליסטערט, ס'איז גוט וואס איך בין קראנק געווארן, איך האב עס געבעטן אויף זיך. וואס זענען עס פאר א רייד, עליק? יא, איך זאג אייך, כ'האב עס געבעטן אויף זיך, און אויב איך וועל שטארבן וועט אוודאי זיין גוט. איר וועט עס דורכטראגן, עליק, איר וועט געזונט ווערן, זייט מוטיג, האלט איך זיך ביי מיין רייד. או, איך בין מוטיג, זייער מוטיג, כ'בין קיינמאל אזוי מוטיג נישט געווען רעדט עליק, א שווערע לאסט פאלט אראפ פון מיר, זעט נאר אז אויך איר זאלט חלילה נישט קראנק ווערן. מיר זענען קיינער נישט באווארנט זאג איך, יעדער פון אונז ריכט זיך, ריכט זיך, ריכט איך זיך אויך. רירט מיך נישט אן אזוי נאענט איר זאלט זיך נישט אנשטעקן. איך האב באדארפט קראנק ווערן, אבער איר דארפט עס נישט. מיינט נישט אז איך רעד פון היץ. איך מיין נישט עליק, זאג איך, און איך זע אז ער רעדט יא פון היץ. איך בין זיכער אז ס'איז טיפוס, פליסטערט עליק ווייטער. יא כ'בין זיכער, מיין פנים ברענט שטארק, ס'איז גוט וואס עס ברענט שטארק, מיר קומט עס, אוודאי קומט עס מיר, גוטן אוונט עליק, גוטן אוונט, גוטן אוונט ר' ברוך, איצט רעדט ער שוין געוויס פון היץ, טראכט איך פאר זיך, איך נעם נאך שטארקער אריין זיינע הענט אין מיינע, גלעט אים איבער זיין געגאלטן קאפ און רעד צו אים, טוט אייך וויי דער קאפ? יא, זייער שטארק, זאל איך אייך צולייגן א קאלטן האנטוך צום קאפ? ניין, איך וויל קיין זאך נישט, מען דארף גארנישט. אז איר וועט זען ר' ברוך'ן, זאגט אים אז איך קום צו אים און ער זאל מיר מוחל זיין. גוט עליק, איך וועל עס אים זאגן. וועט ער מיר מוחל זיין? אוי, איך בין זיכער אז יא. וועט אלץ ווערן אויסגעגלייכט? אלץ וועט ווערן אויסגעגלייכט עליק, זאג איך, און מיינע ווערטער ווערגן מיך אין האלז. קומט נאר צו זיך, לאזט זיך נישט אפ. אלע שטייען מיר ארום און קוקן ווי זיינע אויגן לייכטן שארף און פלאמיג. אויך קאלודניק און באסאנאוו שטייען מיט אונז ארום, מיר זענען אלע הילפלאז. דער פעלדשער וואס דארף קומען און הייסן אוועקנעמען דעם חולה אין שפיטאל קומט נאכנישט, ער איילט זיך נישט. עס עפנט זיך די טיר און דער וועכטער וואס פירט אונדז צו דער ווערקשטאַטן, רופֿט אונדז צו דער אַרבעט. מיר פֿאַרלאָזן די קאַמער. קאָלאָדניק, וואָס איז הײַנט דער קאַמער-אויפֿפּאַסער, זאָגט מיט אַ ציטערדער קול, וואָס איז גאָר נישט אין זײַן שטייגער, זאָרגט זיך נישט, איך וועל גוט אַכטונג געבן אויף אים, ביז דער פֿעלדשער וועט קומען. מיטאָג-צײַט, ווען מיר קומען צוריק אין קאַמער עסן און רוען, איז שוין עליק נישטאָ. זיין בעטל איז אויפגעהויבן צו דער וואנט. קאלודניק דערציילט אונז, אז ווען דער פעלדשער איז געקומען נעמען עליק אין שפיטאל, האט עליק אליין נישט געקאנט גיין. דער פעלדשער האט אריינגערופן צוויי וועכטער, און די וועכטער האבן עליק'ן אוועקגעפירט אונטער די הענט. די קייטן, דערציילט קאלודניק, האבן זיך אים נאכגעשלעפט אויף דער ערד. האט ער קאלודניק אַרומגעבונדן עליקן דעם גאַרטל שטײַף אַרום בױך, אָבער די פֿיס האָבן זיך אים סײַ װי געפּלאָנטערט און ער האָט קױם געשטעלט טריט, די װעכטער האָבן אים אַװעקגעטראָגן. ראָדין זאָגט צו מיר, לאָמיר האָפֿן, אַז ער װעט עס איבערקומען. אַװדאי, זאָג איך, לאָמיר האָפֿן. איצט װאָלט געפּאַסט, אַז דער פֿערטער קאַנדידאַט זאָל איך זײַן, זאָגט יעדניצקי. פֿאַר װאָס איר? כ'מיין אז אזוי וואלט זיך עס געפאסט. עליק האט אין היץ גערעדט אז ער האט געווארט אויף דעם זאג איך, אבער איר איר ווארט דאך נישט אויף דעם חבר יעדניצקי. איך ווייס נישט ווי צו זאגן, אפשר ווארט איך יא, אפשר וואלט עס טאקע גוט געווען א קארדינאלע, א קארדינאלע ענדערונג, אן אויפטרייסלונג דורך אלע אברים. איך זאג אויף דעם גארנישט, מיר לייגן זיך אויס אויף די געלעגערס נאכן אויפעסן אונזער קארטאפל זופ, דורכגעמישט ווי נישט ווי מיט א פלייש ברעקעלע, און קענען נישט שלום מאכן מיט דעם וואס עליק שטיין ליגט נישט מער צווישן אונז. מיר איבערהויפט איז עס שווער צו פארטראגן ווייל איך האב מיך געפילט שטארק צוגעבונדן צו דעם שיינעם יונג מיט דעם צעווייטנגטן געוויסן, רודין באמערקט מיין צעטראגנקייט, ער זאגט צו מיר, איך בין זיכער אז ער וועט עס גוט דורכטראגן, ער איז יונג, האט א שטארקן קערפער. הלוואי, זאג איך, ווי איך פארשטיי האט ער אייך אלץ דערציילט וועגן זיך, אלץ פארטרויעט. יא, טעראר האט עס געהייסן. אויך מיר האט ער דערציילט זאגט רודין, אבער נישט אלס, און איך בין נישט באשטאנען אז ער זאל מיר דערציילן אלס, אבער איך האב סיי ווי אלס פארשטאנען, געוואוסט, דערשפירט. מארד פייניגט אים, איז עס ריכטיג? יא, מארד. און ווי איך האב פארשטאנען פון אייניקע אויסדרוקן זיינע, איז דער דערמארדעטער געווען גאר אומשילדיג, איז עס אזוי? יא, אזוי איז עס. וועי וועי גיט א קרעכץ אויס רודין און פארגראבט זיין פנים אין קישן, און אלס דערפאר ווייל דאס האט געהייסן טעראר. יא טעראר האט עס געהייסן. זעהט איר ווי שרעקליך ווערטער קענען זיין? איך בעט אייך רעדט נישט, די פיין איז גענוג גרויס אן ווערטער. איר זענט גערעכט זאגט רודין, פארגיט מיר, מיט אייך האט ער גערעדט אפענער ווי מיט מיר, האט איר אים כאטש געשטארקט אין זיין געמיט, וויפיל איך האב געקאנט האב איך עס געטאן, אבער ס'איז נישט אזוי לייכט, גארנישט לייכט, גארנישט לייכט רעדט רודין ווי צו זיך אליין, א זאך וואס איז אפגעטוהן געווארן קען נישט צוריקגעקערט ווערן, וואזשע זאל אזא איינער טוהן? א גרויסער צער, הלוואי וואלט באסאנאוו כאטש ארויסגעוויזן איין טראפן יסורים. איר מיינט אז נישטא אין באסאנאוון אפילו קיין איין טראפן פון חרטה? איך האב מורא אז נישט. איך טראכט אויך אזוי. צייטנווייז שרעק איך מיך אפילו צו זיין מיט אים אין איין קאמער. אה, ער קען אונז גארנישט טון, זאגט רודין. נישט פאר עפעס טון האב איך מורא, נאר פאר זיין מיט אים. אמאל דוכט זיך מיר אז ער אטעמט אריין אין זיך די גאנצע לופט פון קאמער און מיר בלייבט איבער נאר שטיקעניש, עפעס אזוי ווי אויף צו להכעיס האלט ער נאך שטענדיג אין האנט די עוואנגעליע, אזוי ווי אויף צו להכעיס. יעדניצקי'ס וואונטש צו זיין דער פערטער אין אונזער קאמער קראנק צו ווערן אויף טיפוס איז נישט מקיום געווארן. דער פערטער צו זיין איז אויסגעפאלן אויף מיר, און געשעהן איז עס גלייך אויף מארגן נאך עליקשטיינס קראנק ווערן. איך בין געקומען אויף מיטאג אין קאמער, נאכן אפארבעטן דעם ערשטן האלבן טאג, און דערשפירט קאפווייטאג און א פיבער איבערן לייב. איך מאך זיך הארץ, וויל זיך בעריען, באשליס ביי זיך צו גיין צו דער ארבעט דעם צווייטן האלבן טאג. אבער ווען דער וועכטער קומט אריין צו נעמען אונז צו דער ארבעט, דערפיל איך א שווערקייט אין די פיס און איך דערקלער אז איך קען נישט גיין, אז איך בלייב אין קאמער. דער וועכטער שפארט זיך נישט איין, ער פארשטייט אז איך זאג דעם אמת און ער לאזט מיך איבער אין קאמער צוזאמען מיט באסאנאוון וועלכער איז דעם טאג אונזער קאמער אויפפאסער. אז עפעס איז נישט גוט מיט מיר האב איך שוין געפילט ביים עסן פארזוכט נאר אפאר לעפל זופ און קיין איין שטיקל ברויט נישט געקאנט אראפשלינגען. עס מוז דאך אבער נישט זיין דווקא טיפוס טראכט איך פאר זיך אליין, עס קען דאך זיין אמאל גלאט אזוי א פארקילונג אדער גלאט עפעס אן אפשוואכונג. דער געדאנק צו גיין אין שפיטאל האט מיך געשראקן. איך באשליס נישט צו מאכן קיין וועזן צו ווארטן ביז נאכט און אפילו ביז מארגן פארשפעטיגן האב איך נישט וואס. כ'וועל זיך לייגן אויף מיין בעטל און ליגן און רוען ביז נאכט. און ביינאכט איז דאך קיין חילוק נישט צי דו ליגסט דא אין קאמער צי אין א קאמער אין שפיטאל. אגב, ווייס איך דאך שוין אז דער שפיטאל איז איבערגעפולט, דארף מען זיך מאכן הארץ און זיין געדולדיג. דער עיקרשט נישט מאכן קיין פאניק אין זיך אליין. איך צי זיך אויס אויף מיין בעטל און קאן ביי זיך נישט אפמאכן צי ס'איז מיר ווארעם אדער קאלט, איך מאך צו די אויגן, וויל איינדרימלען, כ'פארגעס אינגאנצן אז עימיצער איז מיט מיר אין קאמער, ביז איך עפן צוריק די אויגן און זעה ווי באסאנאוו שטייט אויף די קני און שייערט די קעסעלעך. דערנאך אז ער ענדיגט זעצט ער זיך אוועק אקוראט אנטקעגן מיר און נעמט